בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף כט, מען הייבט מיר אן דף כט עמוד א', אויבן ביי די משנה די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, אלו נערות שיש להן קנס, די זענען נערות וואס האבן א קנס, פשט אזוי, די דין איז טאמער איינער איז מאנס א מיידל, און די מיידל איז א נערה, מען רעדט נישט פון א קטנה מען רעדט נישט פון א בוגרת דווקא א נערה, זאגט די תורה אז מען דארף באצאלן פארן טאטן פופציג שקל א קנס, חוץ דעם וואס מ'דארף באצאלן נאך זאכן, נזק, מיט מיט בושות, אנדערע זאכן, אבער מ'דארף באצאלן פופציג שקל א קנס פארן טאטן, און אזוי אויך טאמער די טאטע און די מיידל זענען מסכים, דארף די מאנס חתונה האבן מיט איר, און ער טאר איר קיינמאל נישט גט'ן. איז די משנה דא רעכנט אויס כל מיני אינטערסאנטע ציורים וואס מ'דארף באצאלן קנס, אפילו אז אפשר וואלט מען געזאגט אז מ'זאל נישט דארפן, דארף מען נאך אלץ באצאלן, זאגט די משנה אלו נערות שיש להן קנס, די ערשטע דוגמא זאגט די משנה, הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית, איינער וואס איז מאנס א ממזרת, א נתינה אדער א כותית, ממזרת דאס איז פשוט א פרוי וואס איז א ממזרת וואס מען טאר נישט חתונה האבן מיט א ממזרת, און א נתינה איז פון די גבעונים ווי רשי ברענגט וואס מ'האט אויך נישט געטארט חתונה האבן מיט זיי, און א כותית, רשי זאגט אז כותים איז גירי אריות, און מילא דא א לאו חתונה צו האבן מיט זיי לא תתחתן בם, און מילא אפילו טאקע א ממזרת נתינה און כותית טאר מען מיט זיי נישט חתונה האבן, און מילא וואלט אפשר געווען א הוה אמינא אז מ'דארף קנס אויך נישט באצאלן, ווייל ס'שטייט דאך אין די פסוק פון אונסין, שטייט אין די פסוק ולו תהיה לאשה אז די מאן דארף חתונה האבן שפעטער מיט די מיידל וואס ער האט מאנס געווען, און דא וואס מען קען נישט מקיים זיין די פסוק, אפשר קנס איז אויך נישט דא? דא זאגט די משנה אז ס'איז נישט אזוי, ס'איז יא דא קנס, נאך א דוגמא זאגט די משנה א פלאץ ווי מען וואלט געזאגט אפשר אז ס'איז נישט דא קיין קנס פון דעסטוועגן איז יא דא קנס, איז הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד, פשט סיי א גיורת וואס האט זיך מגייר געווען פאר די דריי, אדער א שבויה א אידישע מיידל וואס מען האט געפאנגען פאר די דריי, אדער א שפחה וואס מען האט משחרר געווען פאר די דריי, וואס בעצם טאמער זיי וואלטן זיך מגייר געווען אדער מען האט זיי משחרר געווען אדער אויסגעלייזט נאך די דריי, וואלט מען נישט געדארפט צאלן קיין קנס, ווייל קנס איז נאר טאמער די מיידל איז געווען א בתולה, און די אלע דריי פרויען, א גיורת, א גוי'טע, און א שפחה פאר מען באפרייט איר, און א אידישע מיידל וואס מען האט געפאנגען, על פי רוב איז נישט קיין בתולה, ווייל גויים זענען דאך חשוד אויף זנות, פון דעסטוועגן, היות וואס האבן זיך מגייר געווען מען האט זיי באפרייט אדער משחרר געווען פאר די דריי, איז אפילו לאמיר זאגן איינער האט געוואוינט מיט זיי פאר די דריי די בתולים וואקסן צוריק, און ממילא איז דא קנס טאמער מען איז זיי מאנס. נאך א דוגמא זאגט די משנה נאך אן אופן וואס מען וואלט געקענט אפשר זאגן אז ס'איז נישט דא קיין קנס פון דעסטוועגן איז יא דא קנס, איז הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה, וואס ביי די אלע ציורים איז דא כרת, איז וואלט מען אפשר געזאגט אז ס'איז דא כרת איז נישט דא קיין קנס, זאגט די משנה ניין יש להם קנס, ס'איז דא קנס, דרך אגב רש"י צייכנט צו אז אשת אחי אביו איז נאר טאמער מען האט זיך געגעט, ווייל טאמער מען האט זיך נישט געגעט איז דא ממש חייבי מיתות, חייבי מיתות איז אנדערש, אבער טאמער מען האט זיך געגעט איז חייבי כריתות, און ביי חייבי כריתות איז דא קנס, אף על פי שהן בהכרת, אין בהם מיתת בית דין. פשט די סיבה וואס איז דא קנס איז ווייל ס'איז נישט דא קיין מיתות בית דין, טאקע אנדערע עריות וואס איז דא דארט מיתות בית דין, דארט איז נישט דא קיין קנס, ווייל דארט איז דא א כלל פון קם ליה בדרבה מיניה, אז ווען ס'איז דא צוויי עונשים א הארבע מיט א גרינגע גייט מען מיט די הארבע גייט מען מיט מיתה, אבער ווען ס'קומט צו כרת זאגט מען נישט קם ליה בדרבה מיניה, און מילא זאגט די משנה ביי די אלע ציורים ביי די אלע עריות וואס איז דא ביי זיי כרת, איז דא ביי זיי קנס. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, די גמרא פארשטייט אז די משנה רעכנט אויס די אלע נערות פסולות, איז לכאורה משמע אז נאר ביי זיי איז דא קנס, אבער ביי כשר'ע מיידלעך ביי ערליכע אידישע מיידל איז נישט דא קיין קנס, און אויף דעם פרעגט די גמרא ווי קען זיין אזא זאך הני נערות פסולות אית להו קנס כשרות לא, ענטפערט די גמרא הכי קאמר האסט טאקע נישט פארשטאנען די משנה, די משנה האט געמיינט צו זאגן אלו נערות פסולות שיש להם קנס, הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. פשט די משנה רעכנט נאר אויס נערות פסולות, אבער אוואדי ביי נערות כשרות ביי א כשר'ע נערה איז אוואדי און אוואדי איז דא קנס, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא איז מדייק פון די משנה, נערה אין קטנה לא, אז נאר ביי א נערה איז דא קנס, אבער ביי א קטנה נישט, מאן תנא, ווער איז די תנא פון די משנה וואס האלט אזוי? אמר רב יהודה אמר רב, ר' מאיר היא, דאס איז ר' מאיר ווי מ'וועט שוין זעהן א ברייתא אז ר' מאיר האלט טאקע אז קנס איז נאר דא ביי א נערה, אבער די חכמים קריגן זיך און זיי זאגן ס'איז אויך דא ביי א קטנה, איז לאמיר זעהן די ברייתא דתניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, א קטנה פון ווען זי איז געבוירן ביז ווען זי ברענגט צוויי שערות וואס דעמאלטס ווערט זי א נערה, איז די גאנצע תקופה יש לה מכר, ואין לה קנס איז דא ביי איר מכר איר טאטע קען איר פארקויפן אלס א אמה עבריה אבער קנס איז נישט דא ביי איר ביז ווען זי ווערט א נערה און משתביא שתי שערות ועד שתבגר פון ווען זי ברענגט שתי שערות ווערט זי א נערה ביז א האלב יאר שפעטער וואס זי ווערט א בוגרת איז אין יענע תקופה יש לה קנס ואין לה מכר איז קנס איז דא ביי איר אבער פארקויפן קען דער טאטע איר מער נישט פארקויפן ווי רשי ברענגט די קל וחומר ווייל מאדאך אז דער טאטע האט איר פארקויפט ווערט זי דעמאלטס באפרייט כל שכן ער קען איר מער נישט פארקויפן. דברי ר' מאיר, שהיה ר' מאיר אומר, כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר, איז קודם כל על כל פנים אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, און טאקע מ'זעט די משנה זאגט אז נאר ביי א נערה איז דא קנס, נישט ביי א קטנה, וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ועד שתבגר יש לה קנס, אז א קטנה פון די דריי ביז ווען זי ווערט א בוגרת, די גאנצע תקופה סיי אלס קטנה סיי אלס נערה, איז דא קנס? פרעגט די גמרא קנס אין מכר לא? לכאורה משמע אז נאר קנס, מכר נישט, קען דען זיין אזא זאך וואס א קליינע מיידל איז נישט דא ביי איר מכר, שטייט קלאר אין די תורה אז די טאטע קען איר פארקויפן אלס אמו עבריהו? ענטפערט טאקע די גמרא אימא אף קנס במקום מכר, מען דארף טאקע זאגן אף ביידע, ס'טייטש ביי א קליינע מיידל איז דא סיי א קנס און סיי א מכר לויט די חכמים, און ווי רשי זאגט די סיבה וואס די חכמים כאפן אן א לשון בת שלש שנים איז טאקע אלס די קנס חלק, אבער מכר פארקויפן א מיידל אלס אמה עבריה קען מען אוודאי פאר די דריי אויך. פרעגט יעצט די גמרא אויף די גאנצע דין פון די משנה, והני בני קנסא נינהו, וויאזוי קען מען קנס'ען איינער וואס האט בועל געווען א ממזרת, אדער איינער וואס האט מאנס געווען א נתינה אדער א כותית, ואמאי פרעגט די גמרא, איקרי כאן ולו תהיה לאשה, אשה הראויה לו, שטייט דאך אין די תורה ביי די פרשת אונסין אז די מאן די מאנס מוז חתונה האבן מיט די מיידל וואס האט מאנס געווען, נו, ביי די אלע פרויען וואס מ'קען נישט חתונה מיט זיי, איז וואס עפעס איז דא ביי זיי קנס? ענטפערט די גמרא אמר ריש לקיש זאגט ריש לקיש אזוי, שטייט אין די פרשה פון אונסין, נערה נערה הנערה, דריי ווערטער, ווי רש"י זאגט ס'איז בעצם נישט דריי ווערטער ס'איז צוויי ווערטער, שטייט די ערשטע מאל שטייט כי ימצא איש נערה בתולה, און נאכדעם שטייט ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה, איז די צווייטע הנערה איז אינגאנצן איבעריג, און חוץ פון דעם וואס דא א איבעריגע היי, פאר דעם קען מען עס דרש'ענען צוויי מאל, און ממילא קומט אויס סך הכל אונז האבן דא דריי ווערטער צו דרש'ענען, נערה, נערה, און הנערה פשט די איבעריגע היי אויך, איז די דריי דרשות וואס טוט מען מיט דעם? זאגט ריש לקיש חד לגופיה, איינס איז טאקע מען דארף וויסן אז מען רעדט דא פון א נערה, וחד לאתויי חייבי לאוין, וחד לאתויי חייבי כריתות, און די איבעריגע צוויי נערה אדער על כל פנים די נערה מיט די היי פון הנערה קומט מוסיף זיין חייבי לאוין און חייבי כריתות, וואס אפילו מען טאר נישט חתונה מיט זיי, אבער קנס דארף מען באצאלן, אזוי זאגט ריש לקיש. רב פפא אמר, רב פפא לערנט ארויס פון א אנדערע פלאץ, בתולה בתולות הבתולות, ווייטער איז אויך צוויי ווערטער און איינס האט א איבעריגע היי, וואס על כל פנים איז דא דא דריי ווערטער וואס מען קען דרש'נען, און ווי מען וועט באלד זען די ווערטער די בתולה בתולות הבתולות שטייט ביי מפתה שטייט נישט ביי אונסין, אבער מען לערנט ארויס איינע פון צווייטן, און ממילא זאגט רב פפא, וואס דארף מען די דריי ווערטער חד לגופיה איינס אויף די זאך אליין צו וויסן טאקע אז מען רעדט דא פון א בתולה, וחד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי כריתות. פרעגט די גמרא ורב פפא מאי טעמא לא אמר כריש לקיש, פארוואס האט רב פפא נישט געדרשנט די נערה נערה הנערה? זאגט די גמרא ההוא מיבעי ליה לכד לכדאביי, רב פפא האט עס געדארפט אויף א צווייטע לימוד דאמר אביי, בא עליה ומתה פטור, טאמער איינער האט מאנס געווען א מיידל, און איידער די טאטע האט גובה געווען די געלט איז די מיידל געשטארבן, דארף מען נישט באצאלן קנס, ווי ווייסט מען דאס? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ונתן לאבי הנערה, דרש'ט מען פון דעם לאבי נערה, ולא לאבי מתה, טאמער די מיידל איז געשטארבן דארף מען מער נישט באצאלן קיין קנס, דאס לערנט רב פפא ארויס פון די נערה, וריש לקיש, מאי טעמא לא אמר כרב פפא, פארוואס זאגט נישט ריש לקיש ווי רב פפא אז מען לערנט עס ארויס פון בתולה בתולות הבתולות, ענטפערט ריש לקיש, ווייל ההוא מיבעי ליה לגזירה שווה, מען דארף דאס אויף א אנדערע לימוד אויף א גזירה שווה, אנדערע זאגן דא אז מען דארף נישט זאגן גזירה שווה נאר היקש, על כל פנים מען דארף עס אויף א אנדערע לימוד, דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק כסף ישקול כמוהר הבתולות, שיהא זה כמוהר הבתולות, ומוהר הבתולות כזה, מען האט שוין געזען די לימוד אז ביי אונסין שטייט פֿופֿציק חמשים כסף, אבער שטייט נישט וועלכע סארט כסף, שטייט חמשים כסף, ווייטער ביי מפתה שטייט כסף ישקול כמוהר הבתולות, זעט מען אז מען רעדט פון שקלים, און ממילא לערנט מען ארויס איינס פון צווייטן, פון אונס לערנט מען ארויס אז ס'דארף זיין פופציג, און פון מפתה לערנט מען ארויס ס'דארף זיין שקלים, איז על כל פנים האט ריש לקיש וואס צו טון מיט די ווערטער מיט די בתולה בתולה הבתולות, פרעגט די גמרא וריש לקיש נמי מיבעי ליה לכדאביי ורב פפא נמי מיבעי ליה לגזירה שווה, פשט, סוף כל סוף דארף דאך יעדער האבן אלע לימודים, איז פון ווי עט ריש לקיש וויסן אביי'ס דין אז טאמער די מיידל איז געשטארבן איז מען פטור פון קנס, און פון ווי עט רב פפא וויסן ריש לקיש'ס דין אז די גזירה שווה אז ס'איז פופציג שקלים, אלא נאר

דארף מען האבן אויף די זאך אליין צו וויסן טאקע אז מען רעדט דא פון א נערה און א בתולה. ווייטער, חד לכדאביי וחד לגזירה שווה, שפעטער איז דא נאך א איבעריגע נערה וואס דאס נוצט מען אויף אביי'ס לימוד, און נאך א בתולה וואס דאס נוצט מען אויף די גזירה שווה, בלייבט איבער צוויי ווערטער איין איבעריגע נערה און איין איבעריגע בתולה איז אייתרו ליה תרי, חד לאתויי חייבי לאוין, וחד לאתויי חייבי כריתות. וואס פון דא לערנט מען ארויס אז אפילו חייבי לאוין און חייבי כריתות וואס מען טאר נישט חתונה האבן מיט זיי אבער קנס איז דא ביי זיי אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה. זאגט יעצט די גמרא ולאפוקי מהאי תנא, אונזער משנה קריגט זיך אויף די קומענדיגע תנאים, פשט ביי אונזער משנה האט מען דאך געזען אז ביי חייבי כריתות און ביי חייבי לאוין איז דא קנס, עמיר יעצט זען ס'איז דא צוויי תנאים וואס האלטן נישט אזוי, דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי די פרשת אונסין ולו תהיה לאשה אזוי ווי מען האט געשמועסט, אז די מאנס דארף חתונה האבן מיט די פרוי וואס ער האט מאנס געווען, איז אזוי שמעון התימני אומר, שמעון התימני דרשנ'ט פון ולו תהיה לאשה, אז אשה שיש בה הוויה, אז דווקא ביי א פרוי וואס איז יש בה הוויה, וואס איז דא ביי איר תפיסת קידושין, איז ביי אזא סארט פרוי איז דא קנס, אבער ביי א פרוי וואס איז נישט דא ביי איר תפיסת קידושין, למשל ביי די חייבי כריתות וואס ביי חייבי כריתות איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, איז ביי זיי איז אויך נישט דא קיין קנס, ר' שמעון בן מנסיא אומר, זאגט אביסל אנדערש. זאגט ער אשה הראויה לקיימה, פשט ער דרשנ'ט פון ולו תהיה לאשה תהיה איז א לשון פון קיום, אז אזא סארט פרוי וואס מען קען האלטן וואס מען מעג וואוינען מיט איר, ביי איר איז דא קנס, א פרוי וואס מען טאר נישט וואוינען מיט איר, איז ביי איר נישט דא קיין קנס, אזוי זאגט רבי שמעון בן מנסיא, זאגט די גמרא מאי בינייהו, ווי כאפט א חילוק צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, אמר רבי זירא, ממזרת ונתינה איכא בינייהו, א ממזרת און נתינה וואס דאס איז חייבי לאוין, דא אט כאפט מען א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, אז וואס? למאן דאמר יש בה הוויה, הא נמי יש בה הוויה, פשט לויט שמעון התימני, וואס שמעון התימני זאגט אז א פרוי וואס איז דא ביי איר תפיסת קידושין איז דא ביי איר קנס, נו, ביי די חייבי לאוין ביי ממזרת און נתינה וואס איז דא ביי זיי תפיסת קידושין, איז אוודאי דא ביי זיי קנס. אבער למאן דאמר ראויה לקיימה, לויט רבי שמעון בן מנסיא, וואס זאגט אז אלעס איז תלוי צו ראויה לקיימה צו נישט, צו מען מעג וואוינען מיט זיי צו נישט, איז הא אינה ראויה לקיימה, ווי נישט ווי א ממזרת און א נתינה איז דאך חייבי לאוין, מען טאר נישט וואוינען מיט זיי, מען טאר נישט חתונה האבן מיט זיי, ממילא לויט רבי שמעון בן מנסיא, עט נישט זיין קנס ביי חייבי לאוין. פרעגט די גמרא, ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, מאי בינייהו לויט רבי עקיבא וואס רבי עקיבא האלט אז אפילו ביי חייבי לאוין איז אויך נישט דא קיין תפיסת קידושין, אויב אזוי וואס איז א חילוק צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא? פשט אפילו די ממזרת און נתינה, וואס ממזרת און נתינה זענען חייבי לאוין, עט אויך נישט זיין א חילוק צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, ווייל טאמער מען זאגט אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, פשט אז ביי ממזרת און נתינה איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, קומט אויס אז סיי לויט שמעון התימני און סיי לויט רבי שמעון בן מנסיא, איז נישט דא קיין קנס ביי דעם, איז ווי איז דא א חילוק צווישן די צוויי צווישן שמעון התימני און ר' שמעון בן מנסיא, ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו אלמנה לכהן גדול, אן אלמנה לכהן גדול דארט וועט כאפן א חילוק פשט טאמער א כהן גדול האט מאנס געווען אן אלמנה איז דא עט זיין א נפקא מינה אז וואס? כרבי סימאי, דתניא האבן געלערנט א ברייתא רבי סימאי אומר, רבי סימאי האט געזאגט אז מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרים, רבי עקיבא מאכט פון יעדן ממזרים סיי פון חייבי לאוין סיי פון חייבי כריתות, חוץ מאלמנה לכהן גדול, חוץ ביי אלמנה לכהן גדול דארט זאגט רבי עקיבא אז טאמער א אלמנה וואוינט מיט א כהן גדול די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, פשט דארט איז יא דא תפיסת קידושין ווייל איינס איז תלוי אין די אנדערע, טאמער ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין זענען די קינדער ממזרים טאמער ס'איז יא דא זענען די קינדער נישט קיין ממזרים, איז פארוואס דא זאגט רבי עקיבא איז דא תפיסת קידושין די קינדער זענען נישט קיין ממזרים ווייל מ'לערנט ארויס אין א פסוק שהרי אמרה תורה ווייל שטייט אין די תורה ביי אלמנה לכהן גדול זאגט די תורה לא יקח אז א כהן גדול טאר נישט נעמען א אלמנה און שטייט דארט ווייטער ולא יחלל זרעו, איז פון ולא יחלל לערנט מען ארויס אז חילולין הוא עושה, דאס הייסט די קינדער וואס עלן געבוירן ווערן פון א אלמנה לכהן גדול, עלן זיין חללים, זיי עלן נישט טארן טון די עבודה, זיי עלן נישט האבן קדושת כהונה, אבער ואין עושה ממזרים, ממזרים זענען זיי נישט, קומט אויס אז אפילו רבי עקיבא איז מודה אז אן אלמנה לכהן גדול איז דא ביי דעם תפיסת קידושין, און ממילא דארט כאפט מען א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, לויט שמעון התימני איז אלמנה לכהן גדול היות ס'איז דא דארט תפיסת קדושין איז אויך דא קנס, אבער לויט רבי שמעון בן מנסיא, היות וואס אלמנה לכהן גדול איז א אישה שאינה ראויה לקיימה, איז נישט דא ביי זיי קיין קנס. פרעגט אבער די גמרא, ולרבי ישבב דאמר, און לויט רבי ישבב וואס האט זיך געקריגט אויף רבי סימאי, רבי סימאי האט טאקע געזאגט אז אפילו לויט רבי עקיבא אלמנה לכהן גדול איז דא ביי דעם תפיסת קדושין, אבער רבי ישבב האט זיך געקריגט אויף רבי סימאי, און רבי ישבב האט געהאלטן, רבי ישבב האט געזאגט, בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר. פשט רבי ישבב האט געהאלטן אז לויט רבי עקיבא איז נישט דא תפיסת קדושין ביי קיין שום חייבי לאוין, אפילו נישט ביי אלמנה לכהן גדול, נאר וואס רבי ישבב איז נישט געפאלן דער רבי עקיבא, פארוואס ווייל לויט רבי עקיבא איז יעדער איינער א ממזר, יעדע חייבי לאוין, אלעס איז ממזרים, איז מרבה ממזרים בישראל, איז רבי ישבב דאס נישט געפאלן, אבער על כל פנים וואס ס'קומט אויס לויט רבי ישבב אז אפילו אלמנה לכהן גדול לויט רבי עקיבא איז נישט דא ביי דעם תפיסת קדושין, איז אויב אזוי ווייטער, וואס איז דא א חילוק ווי כאפט א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און ר' שמעון בן מנסיא? מאי בינייהו זאגט די גמרא, איכא בינייהו ס'וועט זיך נאכאלץ זיין א נפקא מינה, חייבי עשה מצרי ואדומי, פשט מצרי ואדומי איינער וואס האט חתונה מיט א מצרי ואדומי, דאס איז נאר א חייבי עשה, ס'א לאו הבא מכלל עשה, פשט ס'שטייט נישט אין די תורה אין ערגעץ א לאו אז מ'טאר נישט מיט זיי חתונה האבן, נאר וואס ס'שטייט א עשה, שטייט דור שלישי יבא להם בקהל ה' אז נאך די דריטע דור מעג מען יא חתונה האבן מיט זיי, און מכלל הן אתה שומע לאו, פארשטייט זיך אז אונז דרינגט מען ארויס פון דעם אז פאר די דריטע דור טאר מען נישט, איז על כל פנים, מצרי ואדומי וואס איז חייבי עשה, וואס דא מוז זיין אז רבי עקיבא איז מודה אז דא קידוש א תפיסת קידושין, ווייל רבי עקיבא האט דאך נאר גערעדט פון חייבי לאוין, איז דא העט זיין א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, וואס לויט שמעון התימני אז ס'איז דא דא תפיסת קידושין איז דא דא קנס, לויט רבי שמעון בן מנסיא ווי נישט ווי איז דא דא חייבי עשה מען טאר נישט וואוינען מיט זיי און מילא איז דא אויך נישט דא קיין קנס. פרעגט אבער די גמרא, הניחא לרבי ישבב אי לאפוקי מטעמא דרבי סימאי קאתי שפיר, פשט אונז האמיר געלערנט, וואס זאגט רבי ישעי' ו, אונז האמיר געלערנט אז רבי ישבב קריגט זיך אויף רבי סימאי, אז וואס? אז רבי סימאי האט געזאגט אז לויט רבי עקיבא איז דא תפיסת קידושין באלמנה לכהן גדול, איז אויף די נקודה האט זיך רבי ישבב געקריגט, איז אויב אזוי ביסטו טאקע גערעכט, האסטו געטראפן א גוטע פלאץ וואס אפילו רבי עקיבא איז אויך מודה אז דארט איז יא דא תפיסת קידושין, חייבי עשה, פיין, אבער אלא אי טעמא דנפשיה קאמר, ס'דא אבער וואס לערנען אנדערש, ס'דא וואס לערנען אז רבי ישבב וואלט אינגאנצן נישט גערעדט צו רבי סימאי, נאר ער האט געזאגט פון זיך אליין, ער האט געזאגט אז רבי עקיבא האלט כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר, אז רבי עקיבא האלט אז איבעראל, יעדע מאן וואס טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי נישט קיין חילוק פארוואס, איז די קינד א ממזר ואפילו חייבי עשה, אויב אזוי קומט אויס אז לויט רבי עקיבא, איז אפילו ביי חייבי עשה אויך נישט דא קיין תפיסת קידושין, איז אויב אזוי מאי בינייהו ווי העט זיין א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא? ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו בעולה לכהן גדול, די נפקא מינה העט זיין ביי בעולה לכהן גדול, פשט אזוי, ס'דא א מצוות עשה אין די תורה אז א כהן גדול זאל חתונה האבן מיט א בתולה כי אם בתולה מעמיו יקח אשה, וואס איז טאמער א כהן גדול נעמט א בעולה איז ער עובר אויף דעם עשה, איז טאמער א כהן גדול העט מאנס זיין א בעולה און עובר זיין אויף דעם עשה, דא העט זיין א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, ווייל לויט שמעון התימני איז דא דא תפיסת קידושין און במילא איז דא דא קנס, און לויט רבי שמעון בן מנסיא ווי נישט ווי מען האט עובר געווען אויף א עשה, זיי טארן נישט זיין צוזאמען, און מילא נישט דא קנס. איי לכאורה מען האט דאך יעצט געשמועסט, לויט ווי מען האט יעצט געלערנט אין רבי ישבב, האלט רבי עקיבא אז אפילו בחייבי עשה איז אויך נישט דא קיין תפיסת קידושין, זאגט די גמרא דא איז אנדערש, א כהן גדול וואס האט חתונה מיט א בעולה איז אפילו רבי עקיבא מודה אז ס'איז דא תפיסת קידושין פארוואס? ומאי שנא? דהוה ליה עשה שאינו שווה בכל, ס'א עשה וואס איז נישט גלייך פאר יעדעם פשט רוב כלל ישראל האט דאך נישט די עשה, ס'איז נאר פארן כהן גדול, איז דא איז אפילו רבי עקיבא מודה אז ס'איז דא תפיסת קידושין און מילא דא העט זיין א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא, נאר וואס דרך אגב רש"י רעדט אויס אז לכאורה איז דא דא א צווייטע פראבלעם, טאמער די פרוי איז א בעולה, און וואס איז פשט סתם אזוי איז דא קנס, די גאנצע דין קנס די גאנצע דין אונסין איז דאך נאר ביי א בתולה, זאגט טאקע רש"י אז בעולה מיינט דא בעולה שלא כדרכה, פשט איינער האט בועל געווען די פרוי שלא כדרכה, און פאר דעם לגבי די כהן גדול הייסט זי שוין א בעולה, די כהן גדול טאר איר נישט נעמען, די כהן גדול טאמער ער וועט איר נעמען וועט ער עובר זיין אויף א עשה, אבער לגבי פרשת אונסין הייסט עס אוודאי אן אונס, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי זי האט נאך אירע בתולים. איי, זאגט רש"י, וואס טוט זיך מיט די איסור זונה? טאמער זי האט געוואוינט מיט איינעם, טאמער איינער האט איר בועל געווען שלא כדרכה, איז זי דאך א זונה, איז סתם אזוי דא א פראבלעם אז דער כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט איר, איז ווייטער נישט דא קיין תפיסת קידושין? זאגט רש"י, נישט דאס הייסט א זונה, נאר לויט רב אלעזר, רב אלעזר האלט אז ביי אזא אופן א פנוי הבא על הפנויה איז א זונה אבער אלע אנדערע האלטן נישט אזוי, און ממילא די פראבלעם איז נישט דא דא, ס'איז נאר דא א פראבלעם אז זי איז א בעולה, און בעולה איז א עשה שאינו שווה בכל, וואס רבי עקיבא איז מודה אז ס'איז דא דא תפיסת קידושין, און ממילא טרעפט מען א נפקא מינה צווישן שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא, לייגט רב חסדא צו אז הכל מודים, סיי שמעון התימני סיי רבי שמעון בן מנסיא ביידע זענען מודה, אז בבא על הנידה שמשלם קנס, טאמער איינער איז מאנס א נידה, דארף מען באצאלן קנס אפילו ס'איז דא אויף דעם כרת, פארוואס? ווייל למאן דאמר יש בה הויה הא נמי יש בה הויה, לויט שמעון התימני, ער איז דאך תולה אלעס אין דעם צו ס'איז דא תפיסת קדושין צו נישט, נו אוודאי ביי א נדה איז דא תפיסת קדושין, און ממילא אוודאי ביי איר איז דא קנס, ווייטער למאן דאמר ראויה לקיימה, הא נמי ראויה לקיימה, די זעלבע זאך לויט רבי שמעון בן מנסיא, ווי נישט ווי א נדה איז ראויה לקיימה, מען קען איר האלטן מען דארף נישט גט'ן א נדה, מען דארף ווארטן ביז זי ווערט ריין, ממילא לויט ביידע, אפילו טאקע ס'איז חייבי כריתות, איז דא ביי איר קנס טאמער מען האט איר מאנס געווען.